עס האלט מיר בערך אזוי, עס האלט זיך כ'מיין די צענטסטע שיעור, קעגן די צען ספירות.
כ'טריי צו מאכן אז א געוויסע א געוויסע סדר בערך, יעדע יעדע נושא דארף זיין בערך צוועלף דרייצן פערצן שיעורים, נישט קיין סאך מער, ס'מען פארלירט די, מ'פארגעסט ווי מ'האלט. סאו בערך, איך האלט אין די פיינעל סטרעטש פון די נושא, איך טראכט שוין פון די נעקסטע נושא וואס עס גייט זיין, אלעס איז דאך אמת'דיג די זעלבע נושא, מען דארף זיך נאר אנווארעמען ביז מען קומט דארט אן, און אזוי ווייטער. סאו לאמיר זיך טרייען צו געדענקען וואו אונז האלטן. ווי האלט מען? אונז האלטן בערך אזוי, אונז האלטן, לאמיר זעהן אויב איך קען עפענען, אונז האבן אנגעהויבן מיט א שאלה, אלעמאל איך פארצייל, איך וועל אייך פארציילן די מעשה אזוי. אונז האבן אנגעהויבן אפישעלי אין די סעריס מיט אזא שטיקל שטיקל חקירה וואס מ'זאל האבן געטראפן אין די ספרים וועגן ווי אויב ס'דא בעצם מער ווייניגער דאס איז געווען די שאלה וואס מ'האט אנגעהויבן אין די ערשטע שיעור איז מן הסתם נישט די ריכטיגע פלאץ אנצוהייבן טעארעטיש אבער ס'איז א גוטע פלאץ אנצוהייבן ווייל די חלק וואס אונז ווילן טון וואס בעיקר וואס איך וויל טון איז מ'זאל אביסל כאפן אז די אלע ווערטלעך וואס ס'שטייט אין חסידישע ספרים און אין שפעטערדיגע ספרים. ס'איז דא וואס זיי זיי אלע כאפן גוטע קשיות, אלע כאפן די גוטע נושאים וואס מ'דארף רעדן, און ס'איז אלעמאל דא א א שורש, און א שורש לשורש, און א מקור פאר די פאר די איידיעס, און איינע פון די פראבלעמס ווען מ'לערנט, מ'הייבט אן און מ'זיצט, מ'הייבט אן פון פון פון סוף, מ'הייבט אן פון די לעצטע פרט, איינער לערנט נאר יא, איינער לערנט נאר אין הלכה, איינער לערנט נאר משנה ברורה, איז דאך אן עם הארץ, יא. אזוי געשעהט, אזוי איז די פאקט איז אן עם הארץ. און ווייל ער פארשטייט דאך נישט פון ווי ווי ס'האט אנגעהויבן אפילו ער זאגט נישט אז ס'איז נישט ריכטיג די משנה ברורה איז דאך א געוויסע מסקנא געדרייט א געוויסע וועג נאכן אלע צדדים וואס איז דא אקעי מער ווייניגער אזוי דארף זיין אקעי בסדר מ'דארף דאך אבער פארשטיין די קלארע די קלארע נקודה און ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט און ס'איז דא אפילו אסאך מער חסידישע ספרים וואס זענען מער מעמיק און חבד ספרים און אנדערע וואס זיי פרובירן מער מעמיק זיין און איין זאך וואס זיי טוען נישט איז איז.

און איך רעד נישט אפילו, אין הלכה איז אויך אזוי, אבער הלכה מילא, וועסטו זאגן למעשה וועט מען טון וואס די הלכה איז, אבער אין מחשבה איז דאך זיכער מען קען נישט למעשה טון גארנישט, און מען הייבט אן א זאך אקעי די חסידיש די שיטה וואס וואס מען זאגט איז איין וועג פון טראכטן ס'איז דא עפעס א דעת יחיד, נישט א דעת יחיד א דעת רבים, ס'איז פארלירט אביסל פון די לכאורה פארלירט עס פון די. פון די ערנסטקייט אדער פון די התלהבות פון די ס'איז זייער ממש פאני ווען מענטשן איך טראכט וועגן דעם וואס די פשט פון דעם כ'וויל נישט כ'רעד נישט פון ברענגען אנדערע שיטות ווייל איינער לערנט מער דו קענסט מכריע זיין ווי דיין שיטה דו קענסט דזשאסט די פאקט אז ס'איז דא נאך שיטות אז ס'איז דאס א נושא וואס מ'טראכט וועגן מענטשן טראכטן וועגן דעם אידן גוים ווער ס'לערנט עני ספר וואס מענטשן טראכטן נישטא קיין שום חילוק אט אידן און גוים זיי טראכטן מער ווייניגער די זעלבע מחשבות ס'איז נישטא קיין אידישע מחש אידישע קאפ ס'איז נישט עכט דא אזא זאך און און אז נאך א נקודה וואס מ'דארף נישט אריינגיין איך האב געטראכט וועגן דעם היינט אבער אבער באופן כללי און דאס איז א וועג פון טראכטן און אונז מיין אונזער רבי זאגט די וועג אבער ער זאגט בכלל נישט אז ס'איז א וועג ער זאגט ס'איז כאילו די וועג און כאילו דאס איז די און און ס'איז מיר אינטערעסאנט ווייל מענטשן ווערן זייער זייער אימפרעסד יא מענטשן זוכן דאך מענטשן זוכן דאך מענטשן מיין איך מיך מענטשן זוכן דאך צו פארשטיין מענטשן זוכן דאך איך ווייס וואס מ'רופט מער פנימיות מענטשן זוכן מער מחשבה מער צו פארשטיין און ס'איז דא איינער וואס פארקויפט ער פארקויפט מחשבות יא פארשידענע אסאך מענטשן וואס פארקויפן מחשבות.

און עס איז דא א, נאכדעם איז דא א צווייטער וואס איז א אקעדעמיק, וואס איז עפעס אזוי, ער זאגט יא, עס איז א מחלוקת, עס איז שיטת הרמב"ם, שיטת הראב"ד, און שיטת התוספות, און שיטת הזוהר, און עס איז אלץ שיטות, און קיין איינס פון זיי זעט ער נישט, האט האט ער נישט געווארן נתפעל פון קיינעם נישט, עס איז דאך אויך נישט קיין וועג, יא. סאו איך האב א, איך האב א פערעדאקס, א שטיקל פערעדאקס, פארוואס דער וואס איז א עם הארץ, ער ווייסט, מיינט אז זיין רבי'ס וועג איז די איינציגסטע וועג, ער האט אינספירעישן, און אינספירעישן דארף מען האבן, איך מיין אז אויב איינער, אויב עס איז נישט אינספירעישנעל,

למשל שיעור דאס איז א אנדערע אנדערע אנדערע געגנט עס איז אויך נישט עס איז אויך נישט די זאך סאו וויאזוי קען זיין וויאזוי קען מען מאכן דורך די די טשעלענדזש וויאזוי קען מען מאכן און אפשר איז א אוממעגליכע טשעלענדזש איך ווייס נישט אויב ס'איז אויב ס'איז איך בין נישט זיכער אז ס'איז דא א וועג ארויס פון דעם אבער אזוי טראכט איך וויאזוי קען מען מאכן אז מ'זאל קענען לערנען צוויי שיטות מ'זאל קענען לערנען.

יעדער א מענטש גלייבט, ער גלייבט די מנהג איז וואס שטייט דאס פארנט פונקט אלעס איז אמת, אביעסלי עס קען דאך נישט זיין אז אלעס איז אמת, יעדע ספר זאגט א צווייטע זאך, און נישט נאר אז עס זאגט א צווייטע זאך, איך האב געלערנט אין מיקי אברהם אין זיין א ספר, איך האב פונקט געזעהן, יו אל דזשאסט מעקינג סטאף אפ, דער חזון איש זאגט דאך דאס אויף די מוסר, יא אנשים שמשתעשעים בהגיונות בני אדם כעין פילאסאפיע ריקנית, ער זאגט.

ניין איך מיין אז עס נישט, וואס איז געבויט אויף, פון ווי קומט עס דאס? פון בויך ארויס, סטרעיט פון בויך ארויס, ניין פון רוח הקודש, איך מיין נישט פון רוח הקודש סטרעיט ארויס, אבער עס איז נישט ס'טרייט נישט, אלעס וואס מען ברענגט איז דרושים, קיין חסידיש ספר האב איך נישט געזען טרייט צו ברענגען א ערנסטע ראיה פאר גארנישט, און אויך נישט אין פריערדיגע ספרים באופן כללי, אפילו דער רמב"ם און דער רב סעדיה גאון און דעי אל דזשאסט, אלע זייערע מקורות זענען דרושים.

בסדר, דארפסט דיך לערנען וויאזוי צו טראכטן, אבער אבער דאס איז א גרעסערע בלבול וואס מענטשן באקומען, רייט? דאס איז דאך אמת'דיגע סיבה פארוואס מען זאגט אדער פאר די בחורים זיך נישט צו לערנען צוויי ספרים, ווייל ער וועט כאפן אז די ספר איז סך הכל, די רבי האט געטראכט אזוי, אקעי. ניין, אבער ער ווערט צומישט, אדער ווערט ער צומישט ווייל ער גלייבט יעדע איינער, איך קען דאך נישט גלייבן תרתי דסתרי, סתם א פירעם. יא, און נאכן דא היינטיגע מסביר וואס זיי פרובירן צו זאגן אז ס'איז קיינמאל נישט געווען איין מחלוקת אין מחשבה און אלעס, אלעס זענען מכוון לדבר אחד נאר פונקט אויף וואטעווער. שוין, אבער דאס איז נאך נאך א יא, מ'מאכט א גאנצע ים, שוין. און דאס איז דאס איז דאס איז דאס איז די נאך א בילד וואס איך איך וויל דיר זאגן אז ס'דא א טשעלענדזש, אן אמת'דיגע טשעלענדזש דא, אז אויב מ'וויל לערנען נישט באופן אסופרליכער, איז נישט אזויווי דארט דארט געמאכט אויף נישט.

אויב מען גייט שוין טון זאכן, אויב מען גייט שוין לערנען, אויב מען גייט שוין וועלן פארשטיין אביסל בעסער, נישט זיין קיין קיין וויאזוי הייסט עס, כ'ווייס, מצות אנשים מלומדה צו וויאזוי מען וויל עס רופן, עס עלי תמי, מעג מען דאך שוין נעמען א מהלך, מעג מען דאך שוין נעמען א א וועג, א שיטה, אדער א א א דרך וואס מאכט סענס. און מאכט סענס ס'איז א זייער טריקי ווארט. אבער וואס איך מיין צו זאגן איז א, איך וויל זאגן אין א אין א אין א מוסר'דיגע וועג, אין א עטישע וועג, אולי מער ווי אין א אמת'ע וועג. ס'איז דא ספרים און און גאנצע דרכי הלימוד אין אין פנימיות התורה און אזוי ווייטער, וואס זענען געבויט אויף גלייבן וואס ס'שטייט. אטליעסט די מענטשן וואס לערנען עס בחיצוניות, אזוי זאגן זיי. ס'איז נישט אמת אמת'דיג אבער אזוי איז די מעשה געבויט און אלעמאל א שאלה וויפיל דן זיין לכף חוב פריערדיגע ספרים אדער נישט אבער על כל פנים ס'איז זיכער דא מענטשן היינט וואס לערנען פאר אזוי און ס'איז געבויט מ'דארף גלייבן עס איז טאקע מורא'דיג אינטערעסאנטע איידיעס און ס'שטימט עס קאנעקט זיך זייער אסאך זאכן ס'איז מורא'דיג זייער שיין און זייער קאול אבער ווען מ'פרעגט אונז וויאזוי ווייסטו אז ס'אמת זאגט מען מ'דארף גלייבן ס'שטייט דאך אין אר"י הקדוש און מ'גלייבט נישט אין אר"י הקדוש. און יעצט איך וויל נישט מכחיש זיין די ארי הקדוש אדער עפעס, אבער דאס איז א געוויסע וועג, ס'איז א א דרך, א דרך פון פון אז דו ביסט נישט קאנעקטעד מיט די זאך, דאס איז וואס איך זע, וויאזוי איך קוק עס אן יא, דו האסט נישט, צו מען דארף עס משיג זיין, זאג מיר וויאזוי עס משיג צו זיין, איך ווייס נישט וואס מיינט משיג זיין, אבער לאמיר זאגן ס'דא עפעס אנדערע וועגן פון וויסן זאכן, לאמיר טון יענע וועגן, נישט קעגן דעם, אבער וואס עס זאל זיין, ניין ניין ניין ניין, וואס עס זאל נאר זיין, וואס עס זאל נאר זיין, דארף עס זיין א וועג, און יעצט אויב שוין, אויב שוין, דאס איז וואס איך טראכט, אויב שוין, מען גייט, אונז גייען דאך לערנען זאכן וואס פרובירט, לפי, לפי וואס ס'רעדט צו מיין קאפ, וואס ס'רעדט צו מיין נפש, כ'ווייס וואס, זאל, מעג מען, און ס'איז אינטערעסאנט, מען מעג טרעפן, זוכן די וועג אויב ס'מאכט סענס, און מאכט סענס איז א, וואס כ'מיין ס'מאכט סענס איז אז ס'רעדט צו די. אז ס'רעדט צו די שכל פון א מענטש, ס'רעדט צו די מענטש'ס שכל, ס'דא אסאך מעלות אין צו רעדן צו די מענטש'ס שכל, משא"כ רעדן סטרעיט צו זיין נשמה אדער סטרעיט צו זיין גוף, כ'ווייס נישט וויאזוי וויאזוי ווילסט עס רופן. וואס מיינט נשמה? אינספירעישן? נישט קיין חילוק, איך ש'מאק נישט דאס, כ'זאג נאר אז ס'איז אזא וועג, אזוי ווי די אפטער רב זאגט, האזינו השמים ותשמע הארץ, אז מ'קען נישט רעדן צו א מענטש'ס גוף, רעדט מען סטרעיט צו זיין נשמה.

אוודאי קען חינוך העלפן און אזוי ווייטער און די סביבה, אבער למעשה איז אנגעהויבן פון זערא, יעצט און וואס? ס'מיינט אז אויפן וועג פון ווערן א א איד וואס פארשטייט, ווערן א בעל מדריגה צו א דאס, האט ער זיך אליינס געדארפט מסביר זיין די אלע זאכן, יא? סאם האו. אויך. ער איז דאך געווען קודם דער גוי, ער האט זיך מסביר געווען וויאזוי צו זיין א איד, יא? אבער ער קען שוין זען אין ספרים אויך.

פאסט אים נישט צו זאגן, צו ער האט נישט די גוטסקייט, איך האלט אז עס איז דא א געוויסע א געוויסע מידות, טיפע מידות טובות אין דעם, ער פארגינט נישט זיך צו זאגן וואס די וועג איז, שפעטער קומט א די בעלזער, איך ווייס נישט איך דארף א בעסערע משל, קומט די די גוי, וואס? קומט נישט די בעל תשובה, די די נישט בעל תשובה, וויאזוי וויאזוי רופט זיך א מענטש וואס איז נישט קיין בעל תשובה? ניין, איך ווייס אז עס איז געווען א בעל תשובה, די חילוני, אקעי, קומט די חילוני צו אים. און ער פרעגט אים, וואס איז דאס אידישקייט? דאס הייסט אייביג שטארק געבן די תורה? יא, זיי גייען די תורה. וואס האט דאס האט ער געזאגט פאר זיך ווען דו ביסט געווען א חילוני? ניין. האט זיך געזאגט עפעס אנדערש. פארוואס זאגסטו מיך ווי דו ביסט אנגעקומען? ס'איז זייער שיין אז דו ביסט דא אנגעקומען. און אפשר וויל איך דא אויך אנקומען. אבער דאס דו מאכסט דיך, דו ביסט דיך מדלג אויף די אלע סטעפס אנצוקומען דא. ס'איז דאך געווען ראיות און טענות און סברות, צאלן, טאקע נישט קיין חילוק וואס. עפעס איז דאך געווען. און ס'איז א גרויסע אומנות. ס'איז זייער שווער. ס'איז נישט אז, ס'קען זיין אז ס'נישט מעגליך. דארף מען איינזען זייער שטארק. ס'איז א גרויסע אומנות און א גרויסע. א גרויסע, א גרויסע, ווי קען מען עס רופן, א גרויסע מסירות, א גרויסע גוטסקייט פון א מענטש, אז ער קען פארציילן פאר יענע, ער פארגעסט נישט, חטאתי נגדי תמיד, יא, ער פארגעסט נישט זיין, די וועג וויאזוי ער איז אנגעקומען, אין אנדערע ווערטער, אינסטעד פון שטיין אויבן אויפן בארג, אויבן אויפן צענטן שטאק און שרייען פון דארט השם הוא האלוקים, שטיי, ער גייט, ער איז אלעמאל עולה ויורד, אזוי ווי דער רמב"ם, דער רמב"ם'ס משל פון די סולם, פון די מלאכים פון יעקב, אלעמאל עולים, ער איז טאקע עולים און יורדים, פארוואס?

הייסט ער איז נישט אלעמאל געווען א פרוש און האט געהאט קינדער. עט סאם פוינט האט ער מחליט געווען גענוג געהאט מיט די עולם הזה, ער האט זיך פורש געווען און שוין. ער איז יעצט קען נישט רעדן מיט א נארמאלע מענטש. אז דו גייסט צו אים, ער איז טאקע אנגעקומען, לאמיר זאגן מען דארף אנקומען דארט, אבער ער איז נישט גורס, און יעצט ס'קען זיין אז מען דארף יא, ס'קען זיין אז מען דארף נישט זיין א פרוש טאקע וועגן דעם, כ'שטיי א פשוטע זאך, מען דארף מעיין זיין סוגיות און ברענגען דרושים, משה רבינו און אזעלכע, מרים לשון הרע, פארשידענע שמועסן וועגן דעם.

טיפערע נקודה. יעצט איינע פון די גרויסע אויב מ'וויל זאגן מאכט מענטשן מאכן אזא אזא דייכאטאמי פון פיליזאפיע ווערסעס קבלה, פיליזאפיע אין די סענס פון חקירה יא, ווערסעס קבלה אין די סענס פון מקבל זיין, אויב ס', מ'מיינט אלעמאל אז די חילוק איז צו מ'מעג פרעגן און אזוי ווייטער, די חילוק איז איין זאך, אטליסט איין גרויסע חילוק איז אז די פיליזאפן, אטליסט. די וועג וואס זיי זענען מאכט עס, כ'בין נישט קלאר אז ס'האלט אין אמת'דיג אויס, ווייל סוף קומט דאך אויך ערגעץ אן, אבער אטליסט די שיטות פון פיליזאפיע און דאס איז אמת'דיג, כ'מיין אז דאס איז די גרעסטע חילוק פון פיליזאפיע פון סאקראטיס און זיינע חברים, די גרעסטע חילוק פון פיליזאפיע איז אז מ'קען נישט הייסן א מענטש טאנצן סטעפס, קיינמאל נישט, כ'רעד יעצט פון כ'רעד יעצט אין שכל יא, אויב דו ווילסט מייזן, וואס זאגט פיליזאפיע, דו ווילסט מייזן אויף איינעם, פיליזאף איז דא יא, לאמיר זאגן ער האט דאך א געוויסע איידיע אין זיין קאפ ער וויל דיך עס אויסלערנען, דאס איז פיליזאפיע יא, דאך א רעבע. וויל דיך אויסלערנען. איז דא צוויי שיטות, דא שיטת הקינדערגארטן, וואס איך זאל דיך זאגן. אזוי, כך וככה, אני מאמין, באמונה שלימה און אזוי ווייטער, שמע בני מוסר אביך. און ס'איז דא א דרך הפיליזאפיע, דרך הפיליזאפיע איז נישט שמע בני, ס'איז קום אהער, וואס טראכסטו, וואס האסטו טאקע געטון, וואס טראכסטו איז גערעכטיגקייט, טראכט אריין אז ס'שטימט נישט, כ'וועל דיר ברענגען ראיות, און ראיות, און ראיות, און נעמען א לאנגע צייט, נישט קיין, נישט קיין, נישט קיין. זאך וואס נעמט איין מינוט איז קדושת זמן, ס'איז איינע פון די זאכן וואס דאס נעמט זייער א לאנגע צייט, נישט למעלה מן הזמן, ס'איז טאטעלי אין זמן, זיי נוצן עקשעלי די לענגוויטש, איך קען נישט יעצט מסביר זיין פארוואס, אבער ס'נעמט זייער אסאך צייט, אפשר אן אש, אפשר גאנצע לעבן, זייער אסאך צייט, אבער דאס איז מיין דרך, איך מיין דרך, די דרך הפיליזאפיע איז, איך וויל אז זאלסט פארשטיין, אין אנדערע ווערטער, הגם איך האב נישט קיין נערוון צו די קלאץ קשיות פון כיתה א', יא? איך ווייס דאך שוין דאס, כ'בין שוין דארט געווען פערציג יאר צוריק, כאילו, און איך האב שוין נישט קיין כח, איך זאג שוין גלייך אזוי ווי עס איז און שוין, ס'דא איך קען אסאך מענטשן וואס האבן, איך זעה פארשידענע אזעלכע מהלכים ביי זיי, קודם האט ער דורכגעגאנגען און מברר געווען און דא, און שפעטער זאגט ער שוין אזוי ווי עס איז, ער האט נישט קיין נערוון צו אריינגיין צוריק אין די קשיות און תירוצים, און אוודאי איז דאך גוט, און איך וויל דאך, איך בין דאך א תלמיד איך וויל דאך נישט וויסן זיין הוה אמינא, איך וויל דאך וויסן די רבי'ס מסקנא, יא? אבער דא איז דא א. א פראבלעם, דאס דא א חסרון אין וויסן די רבי'ס מסקנא, אז וועסט קיינמאל נישט ווערן די רבי אזוי. וועסט קיינמאל נישט ווערן א רבי, וועסט קיינמאל נישט ווערן א א א מייב. א חורי, דאס איז ג'ענדע חורי. עס קאן נישט, יא, קען זיין. וועסט קיינמאל נישט ווערן קיין, וועסט קיינמאל נישט ווערן קיין, קיין, קיין פארשטייער אליינס. און אויב א רבי וויל יא, דארף ער יא, עס איז טאקע זייער שווער, זייער, זייער מסירת נפש. עס איז טאקע מסירת נפש און אסאך אוועק געבן פון זיך פאר יענעם, פאר דעם. דארף ער קענען זיך פארשטעלן אז ער איז נישט, נאכנישט, דער וואס ווייסט, האלט נאך ביים קשיא. און דיך ברענגען פון די קשיא צו די תירוץ, קיינמאל נישט שטיין פון אויבן און שרייען צו אונטן, אלעמאל איך דארף דיך מוכיח זיין, און מענטשן מיינען עס, ס'איז זייער א וויכטיגע יסוד דאס, מענטשן מיינען אז דאס פילאזאפן זאגן, מ'דארף אלעס פרואוון, כאילו ער איז אן אפיקורס, פארוואס קענסטו נישט גלייבן וואס עס שטייט? יעצט האב איך א נייע א נייע וויזשען אויף דעם, א נייע מהלך דאס צו פארשטיין, די גאנצע זאך מ'דארף אלעס פרואוון מיינט צו זאגן, מ'דארף אלעמאל ער ווייסט דאך נאכנישט, זאג אים, וואס האב איך פון אים זאגן? דו ביסט דאך אויך דאך אמאל זיך געפרואווט, יעדער זאך האט זיך אנגעהויבן, ס'האט זיך אנגעהויבן היסטאריע אזוי, ס'האט זיך אנגעהויבן, אזוי ווי ער זאגט, משה רבינו האט עס אויסגעטראפן און שפעטער, איך האב נישט קיין חילוק פון ווער איז געווען דער וואס האט עס אויסגעטראפן און וויאזוי, אבער מען דארף קיינמאל קיינמאל קיינמאל נישט מוותר זיין אויפן לייטער, דער סולם פון יעקב אבינו איז געווען געווען דער רמבם'ס איינער פון די רמבם'ס גרעסטע משלים אויף וויאזוי צו, אויך פון מקובלים, וויאזוי צו משיג זיין גאט. און דאס איז דאך זייער וויכטיג, דער רמבם זאגט והנה ה' ניצב עליו, וואס טייטש ניצב? ניצב טייטשט לויט די רמבם'ס שטיקל תורה שטייט אייביג, לאפוקי ער גייט, לאפוקי א זאך וואס איז קבוע ועומד, דאס הייסט ניצב עליו, דאס הייסט אייביג איז דער אייבערשטער אויפן לייטער, איך זאג א דרוש, ער מיינט נישט ממש דאס, אבער עס בלייבט אייביג די לייטער, גייט קיינמאל נישט אוועק פון די לייטער, דאס איז דער יסוד ווי בין איך דא אנגעקומען, שוין, סאו עניוועיס. ממילא, יא ס'איז א גוטע פשט. זייער שווער אבער, זייער שווער. כ'מיין אפשר דאס איז דאס קאנעקט זיך אביסל מיט וואס כ'האב פריער גערעדט אז אז ס'איז דאך דא, ס'איז דאך דא אסאך שיטות. און אוודאי, לכאורה, א מענטש וואס קומט צו א געוויסע מסקנא, ער פרעגט הלכה למעשה, וויאזוי וויאזוי גייט ער דאווענען, וויאזוי גייט ער פירן שבת, וויאזוי גייט ער טון עפעס, לויט א געוויסע אדער א שיטה אדער עפעס א סינטעסיס פון א באנטש פון שיטות וואס זאלן אזוי זיין, דאס גייט זיין די מסקנא הלכה למעשה. אבער אויב מ'גייט נישט.

אזוי איז דאך די פאקט, יא יעדער איינער וואס ווייסט אז די אמת'דיגע תלמידים זענען נישט די וואס זאגן נאך וואס די רבי האט געזאגט, נאר די וואס זאגן פארקערט וואס די רבי האט געזאגט, ווייל פון די שורש וואס די רבי האט געגאנגען זיין וועג קומט ארויס טאקע, עס קומט נישט נאר ארויס איין זאך, זייער אינטערעסאנט, אקעי נאך א שמועס מ'קען מאריך זיין. יא איך מוז, כ'האב נאך אסאך וואס צו זאגן וועגן דעם אבער נישט יעצט די נקודה, על כל פנים. שוין, און דאס איז די דרך ארוכה, און א פארט פון די דרך ארוכה אין אין מיין אין מיין וויו איז צו פרובירן, אין מיין אין מיין וואס איך טו, איז פרובירן אדורכצוגיין די אלע תפיסות, די אלע מושגים, די אלע קאנצעפטס, די אלע הבנות, און נישט סתם הבנות, יעדע זאך קומט דאך מיט א גאנצע וועלט, עס איז זייער שווער, מען קען נישט פארשטיין קיין איין ווארט אן פארשטיין די גאנצע וועלט, די גאנצע מעטאפיזיקעל וועלט, די גאנצע וועג וויאזוי מען טראכט וועגן די וועלט, פון איינעם, און עס נעמט זייער לאנג, און עס נעמט פאר אייביג אפשר, כ'ווייס נישט, אבער. דאס איז א א וועג וויאזוי צו פארשטיין פון וואו ס'קומט, אנדערע ווערטער לאמיר זאגן ס'איז דא א קוגל דא, צום סוף קומט ארויס עפעס א קוגל מיט פעפער און מיט אייער קוגל און לאקשן קוגל צוזאמען און כ'ווייס וואס, א גאנצע א גאנצע א גאנצע מצב, דאס איז זייער גוט, אבער די און דאס וואס אונז רעדן יעצט אז מען דארף למעשה קאנאו דארף עס למעשה עפעס עפעס האבן, מען דארף דאך למעשה עפעס עפעס עסן א שטיקל קוגל, און נישט נאר רעדן וועגן די אינגרידיענטס. אבער די דרך ארוכה וקצרה איז צו דורכגיין די אלע אינגרידיענטס איינס ביי איינס, און צו פארשטיין, און מיין מיין מיין זאך, מיין גילוי, מיין וואס איך האב מגלה געווען, איז אז ס'איז זייער אינטערעסאנט און ס'זייער מאדנע צו מיך, מענטשן אסאך מאל, און ס'איז דא די מנהג, די מנהג בזמן הזה, בזמן בדורות אחרונים באופן כללי, צו זיין זייער מיואש פון די וועג, סתם מיואש, ר' נחמן זאגט אין יאוש בעולם כלל, סתם מיואש.

ניין ניין פונקט פארקערט, נישט מסכים, ס'דארף דאך זיין פונקט פארקערט. ניין נישט רמב"ם, ס'דארף דאך זיין, איך מיין זיידע, דארף זיין פונקט פארקערט, פארשטייסט? ס'קען דאך זיין אז ער קומט אן צו א געוויסע שלב און ס'איז נישט קיין, נישט נישט אזוי, פרעגט נישט אזויפיל קשיות אבער א וואנדער. דעם דאס דאס האלט איך דאך, האלט איך דאך דא ביים זאגן. און וואס האב איך געוואלט זאגן? ס'דא דער עולם איז מורא'דיג מיואש פון שכל, פארוואס? ס'איז דאך פשוט, פאר דעם פאר דעם פראנט וואס איך האב פריער געזאגט, יא?

ווער ס'ווייסט די היסטארי מער ווייניגער. איין מינוט, איין מינוט, איין מינוט, קודם לאמיר פארשטיין די צוויי דעות, נאכנישט פארשטאנען קיין איינס פון זיי. מער ווייניגער, איך זאג יעצט, מער ווייניגער די היסטארי, און עטליעסט א גרויסע פארט פון די היסטארי איז דא, מ'קען מאכן א אנדערע מעשה אויב מ'וויל, אבער א גרויסע חלק פון אסאך שיטות פון רשעות בפרהסיא איז געווען געבויט אויף די יאוש פון שכל.

ווייל ער קען שרייבן א בוק מיינט נישט שכל. רגע רגע רגע. ניין שרייבן א בוק קען יעדע איינער. דאס איז דאך די גאנצע זאך פון אים, און גראדע נישט שולדיג אויף דעם. נישט קיין חילוק. כ'קען נישט אריין, כ'וויל נישט אריינגיין אין די פרטים, ס'איז זייער באריכות אבער דזשאסט דזשאסט וויסן אז ס'איז נישט ריכטיג דאס. א גרויסע חלק פון די פון די רשעות פון מענטשן אזוי ווי אים, איז אפיציעל געבויט אויף דעם אז מ'גייט נישט גיין מיט שכל. ווייל מיט שכל, טראכט דיך אריין, על פי שכל איז א איד מיט א דייטש בערך די זעלבע זאך. דארף מען גלייבן אז ס'דא די רוח פון די דייטשע פאלק וואס דאס איז, מ'קען עס נישט, מ'קען נישט רעדן וועגן דעם, מ'קען עס פילן, מ'דארף עס דארט זיין, מ'דארף עס דארט זיין, נישט רעלידזשען, וואס קומט אריין רעלידזשען, ווער האט דיך געזאגט אז רעלידזשען מיינט דאס? ניין, דאס שטייט נישט אין, דאס איז דיין רעלידזשען, נישט מיין רעלידזשען.

א טראדישענעל ליין פון קיין שום רעלידזשען. ס'איז א זאך וואס איז נתחדש געווארן בדורות אחרונים אין כמעט אלע רעלידזשענס. כ'קען דיך זאגן מראה מקומות פון יעדע איינע פון זיי, עטליעסט די דריי גרויסע וואס איך ווייס. די דריי פעימאס וואנס. כ'קען נישט יעצט אריינגיין אין דעם, ס'איז נישט אונזער שמועס. אבער אבער אז מ'דארף, די זאך אז מ'גייט נישט גיין מיט שכל, דאס איז א יאוש וואס איז געשען פאר.

איז געווען אז אז ס'איז שכל'דיג, ס'איז נישט געווען אז מ'דארף פילן, ס'איז בכלל נישט געווען, פלעין נישט פ פלעין נישט אמת, פלעין פאקטיש, דאס איז די פאקט, יעדער איינער ווייסט, ווער ס'האט געלערנט, חוקר געווען אביסל אידישקייט ווייסט דאס, און אז דרך המלך איז אלעמאל געווען אז ס'איז מוכרח בשכל, און ס'איז געווען אלעמאל עפעס איינער, אלעמאל קען מען טרעפן עפעס איין מקובל, עפעס א מאדנע בריאה וואס שרייבט זאכן, אבער באופן כללי די די סוגיין דעלמא איז געווען אזוי.

ס'קען דאך זיין בפשטות און ס'איז דאך זיכער אז רוב די דרך המלך איז נישט קיין כלומר ס'איז פאר רוב מענטשן נישט אינטערסירט אין זיין פילאזאף מ'האט נישט קיין צייט און נישט אינטערסירט דאס איז געווען אלעמאל געווען נישט קיין נייע זאך אבער הער אבער אויס ס'איז זייער איז דאס פאר דעם זאג איך אז די שכל איז נישט אזוי וויכטיג די מידה פון שכל איז די מצוה פון שכל איז א גרעסערע מצוה וועגן דעם רעד איך וועגן דעם היינט איך האב געוואלט רעדן וועגן עפעס אנדערש אבער איך רעד וועגן דעם היינט די מידה פון שכל זאגט אז איך בין בעיקרון. ב ב טעארעטיש, ביסוד בין איך נישט אנדערש פון קיין צווייטן. ווייל שכל איז גלייך פאר יעדע איינער. ס'איז דאך די גאנצע יסוד. ווייל דער עולם, איך וויל זאגן ווי ווייט פארדרייט אונז זענען. אלע אויפגעקלערטע יונגעלייט זאגן, ווייסט מען קען זאגן חכמה פון גוים, דער רמב"ם האט געזאגט. ניין, די נאכזאגן די רמב"ם אזוי איז פארקערט פון וואס די רמב"ם זאגט.

טון די רמבם האלט נישט אז מען טאר גלייבן גוי'שע ספרים, גוי'שע ספרים אין די סענס אז שלעכטע ספרים טאר מען נישט לייענען, ווייל מען קען חוקר זיין. איטס זשאסט סעמענטיקס וואט יו אר יוזינג נאו. ניין ניין חס ושלום, ניין חס ושלום, עס מאכט א ריזיגע חילוק וויאזוי מען זאגט עס, און אויך די חילוק פון דעם זאג איך מיט די מענטשן וואס זאגן נאך גילי' אז עס איז געווען אביסל אויף אביסל גוי'ש, עס איז נישט געווען גוי'ש, עס איז געווען אמת'דיג, און דאס איז דאך די תכונה פון די אמת, דאס איז זייער וויכטיג וואס איך זאג, די תכונה פון די אמת איז על דרך פילאזאפיע, נישט די אמת בדרך ה. איך ווייס נישט, מעדזשיק, למעלה מן הדעת, וואטעווער יו וואנט, ראמאנטיק, די תכונה פון אמת, און דאס איז די גרויסע זאך, די תכונה פון אמת בדרך פיליזאפיע איז, אז באופן עקרוני איז יעדער מענטש, יעדער נברא, יעדער אז בצלם אלהים, דאס איז דאך פשט צלם אלהים, יעדער, איקוואל, מצד וואס? דאס איז ביי די וועי, ניין, ניין, נישט, ניין, ניין, דו זאגסט די ראנג ווערטער, איז איקוואל אין די סענס אז ער האט. א שכל, יעדער מענטש האט אביסל שכל, יא אבער דו ביסט קאנפיוזד ווייל די סטעיטמענט האט געזאגט איינער מיט א גאנץ אנדערע סיבה, כ'קען נישט אריינגיין אין עס. בעיסיקלי אלע זענען די זעלבע סאו. ניין, וואס עפעס אלע זענען די זעלבע? כ'האב נישט געזאגט אז אלע זענען די זעלבע, כ'ווייס נישט אויב אלע זענען די זעלבע, כ'האב געזאגט אז די אמת וואס אונז פארקויפן, וואס אונז זענען אינטערעסירט אין, וואס אונז דינען, איז עקסעסיבל, טו טו עווריוואן ביי דעפענישן. ווייל אמת איז א זאך וואס עקסעסבל צו יעדע איינער. אויב ער וועט לערנען, אויב ער האט, אוודאי קען זיין ער האט נעבעך די ראונג רבי און ער האט פארדרייעט, ער גייט, עס גייט אים נעמען דריי דורות צו אנקומען צו די אמת. בסדר, כ'מיין נישט אז יעדע איינער האט די אמת, יעדע איינער איז גלייך למעשה. אוודאי נישט, אפשר פונקט פארקערט. אבער אבער באופן עקרוני, בעצם. דאס איז דאך טייטש אז די נשמה פון א מענטש מיינט דאך די פאטענשל, פאטענשל, פאטענשעלי איז יעדער מענטש, איז יעדער מענטש די זעלבע, נישט די זעלבע, אבער פאטענשעלי איז יעדער מענטש קען, קוד געט, עקסעסן, קען אנקומען צו ידיעת השם, צו זיין א גוטער מענטש און אזוי ווייטער. יעצט אוודאי איז דא זאכן וואס, איך קען נישט אריין אין אלע פרטים פון דעם, אבער דאס איז דאך, דאס איז די ווארט, פון דעם האלט איך אז עס איז א מידות ווארט, ס'נישט קיין, ס'נישט קיין שכל ווארט. די ווארט פון מידות וואס זאגט אז בעצם איך גלייך מיט דיך. אוודאי, איך האב, איך האב געטון די ארבעט, איך האב דורכגעגאנגען די גאנצע וועג, איך ווייס די אמת און דו ווייסט עס נאכנישט. אבער איך בין נישט געווארן א אנדערע סארט מענטש וועגן דעם. איך בין געווארן א אנדערע סארט מענטש אין א געוויסע סענס, אבער איך בין נישט, יעצט איך קען נאך אלץ רעדן מיט דיך, פארוואס? ווייל מיין וועג, די די וועג פון די שכל איז די וועג וואס פארגעסט נישט די קשיא, וואס פארגעסט נישט די לייטער, איז דאך די גאנצע זאך. ער האט נישט פארגעסן די לייטער, און ער, און ער, און ער העלפט דיך גיין מיטן לייטער. און אוודאי איז עס שווער, ס'וואלט געווען גרינגער און געשמאקער און רוב, און רוב. רוב רעבעס און רוב צדיקים רוב חכמים וואלט געווען אסאך גרינגער און געשמאקער צו אפלאזן די גאנצע זאך פון אויסלערנען פאר א צווייטן זיי דארפן כאפן אז ס'איז דא א מצוה אין די תורה לומד על מנת ללמד די רמב"ם מוסר לבניך איז נישט קיין פשוטע זאך ס'איז דא א ריבוי אין דיזן אבער ס'איז דא א גרויסע יצר הרע אין חכמים נישט צו וועלן אויסלערנען פאר א צווייטן גארנישט חוץ פון די סתם גאווה איך בין דער ווייסער און דו ביסט נישט אבער. ווייל ס'איז דאך אמת ס'איז זייער שווער, ס'איז ממש, איטס איטס ווערי איטס ווערי נערוו רעקינג, איך קען זיין מייזע זיין פאר די טיפש וואס איך, כאפ אריין ביסט די ביסט די טיפש איז דיך דריי וואכן צוריק אדער דריי יאר צוריק אדער דרייסיג יאר צוריק יעדע איינער אדער פערציג יאר צוריק אדער ווען ס'איז געווען א אינגל ערגעץ ווי ביסטו געווען דער טיפש האסט נישט געוויסט גארנישט יעצט טראכט אריין ס'איז זייער שווער ווייל רוב מענטשן פארגעסן און רוב מענטשן ס'איז זייער שווער איך זאג נישט אז ס'איז אז ס'איז א גרינגע זאך בכלל. בכלל דאס צו טון, אבער דאס איז די גאנצע זאך, דאס הייסט אז ווען א איד טרעפט א גוי, די גוי האט זיך, אלע אידן האבן זיך אנגעהויבן ווען, יא, די גמרא זאגט אז אלע אידן זענען געווען גרים בהר סיני, יא, מען לערנט זיך אויס גרות פון, וויאזוי לערנט מען זיך אויס גרות? פון ברית פון הר סיני, שטייט אין גמרא, יא, מילה, טבילה, און אזוי ווייטער, און מיט אנדערע ווערטער, אונז האבן אונז האבן אנגעהויבן אין די זעלבע פלאץ ווי אלע גוים.

יא, ווייל מ'האט פארגעסן, איך זייער פאני, וואס איך וויל אנקומען דא, איך וויל זאגן א וויכטיגע זאך, יעדע איינער איז דא אלעמאל א וועג, ס'האט עפעס א היסטארישע וועג, ס'האט גענומען, ס'קען זיין ס'איז א היסטארישע וועג, קען זיין מ'דארף ס'דארף א גאנצע היסטאריע צו פארשטיין די וועג, אבער ס'האט אלעמאל זיך אנגעהויבן אנדערש, לכל הדעות, ביי די וועי דאס איז יעדע איינער מודה, כמעט יעדע איינער, חוץ פון ס'דא שיטות וואס זענען נישט מודה, כמעט יעדע איינער איז מודה,

די. וואס מיינט עס? זאגן אז זיי זענען אייניקלעך פון כוזרים, נו. יא. ס'גוט, איך גיי נישט אריין אין יענע עקזעמפל, ס'איז א גוטע עקזעמפל. די מענטשן וואס פארשטייען פארוואס, זיי קענען מאכן גרים אויך. יעצט, ס'איז דא פארשידענע אנדערע מניעות פארוואס די גאנצע וועלט ווערט נישט אידן, און כ'ווייס נישט, כ'גיי נישט יעצט אריין אין אנדערע פראבלעמס. בעיקרון.

וויאזוי זענען זיי געווארן? ווי זענען זיי אנגעקומען דא? זאגן אונז, ניין, זיי זענען אליינס אנגעקומען, זיי זענען געבוירן דא. ס'איז נישט אמת. מען האט פלעין פארגעסן, פלעין שכחה. ווייל מען האט פארגעסן, אפילו א מענטש, ביי די וועי, אפילו א מענטש וואס איז אנגעקומען צו השגות וואס איז שווער צו מאמין זיין מען, נישט, ער איז נישט קיין, נישט יעדער איינער איז אינטעלעקטשול, נישט יעדער ארטיקולעיט זיך אין א שכל'דיגע וועי, בסדר. אפילו יענער מענטש.

האט זיך שוין נישט קיינער אדם הראשון נישט געבוירן אזוי יא וואטעווער אברהם אבינו איז נישט געבוירן אזוי סאו ערגעץ ווי האט זיך עס אנגעהויבן ער האט פארגעסן אין היסטאריע ס'איז די זעלבע זאך צו פארגעסן וויאזוי פארוואס דיין זיידע איז געווארן א איד איז די זעלבע זאך צו פארגעסן פארוואס דו ביסט אליינס געווארן א איד ס'נישט קיין חילוק בעצם איך פראקטיש איז א חילוק אבער אין די איידיע איז נישט קיין חילוק מען פארגעסט די וועג ממילא קען מען זיך שוין נישט פרעטענד מען נאכדעם איז דא אזא מאדנע מנהג צו פרעטענדן אז ס'אלעמאל אזוי געווען. ווייל סתם, ניין דאס קען מען נישט מסביר זיין, מיט דאס קומט מען נישט אן, דאס איז שטותים, ס'קומט אויך אן. נאר וואס? זאג זאגסט מיך נישט ווי אזוי? זאג מיך וואס דו האסט געזאגט פאר זיך אליינס, וואס דיין זיידע האט געזאגט, ווייסט וואס? זאג מיך וואס דיין זיידע האט געזאגט פאר דיך, דו ביסט נישט ביי דיך. מ'ווייסט נישט, ס'איז א פראבלעם, מ'דארף מאכן מאכן עס ארקיאלאדזשי און אויסגעפינען. וואס האט מען געזאגט פאר דיר? ביי די וועי ס'נישט אזוי שווער, שטייט דאך אין די חומש. אז מ'זאל נישט שטיין פחד. פשט. וואס איז וואס האבן די אידן געזען און איינגעזען אין משה רבינו אז זיי זענען נאכגעגאנגען אים אין די מדבר כ'מיין צו זאגן לערן דיך די פרשה יעצט עס שטייט דער טאלקינג אבאוט דעט איי דאנט קנאו פיגור איט אוט וואס? מ'קען חוקר זיין יו העוו טו סעי סאמטינג דעט מעיקס סענס רייט?

איז ממילא די מענטשען זענען מיואש מיואש פון פארשטיין זאכען פארשטיין וויאזוי מען קומט דארט אן דאס איז די ווארט פארשטיין זאכען פארשטיין וויאזוי מען קומט פון זיראו צו וואן און ממילא איז דא אזא מהלך וואס זאגט אזוי אה איך הייס דיך לערנען מורה נבוכים וואס איז שוין אפגעפרעגט טיפש אז דו ווייסט נישט וואס מען האט געפרעגט זאגסט מען האט אפגעפרעגט הייבט זיך נישט אן אבער שוין אפגעפרעגט די סייענטיסט שוין אפגעפרעגט גאנץ מורה נבוכים אבער עץ חיים האט מען נישט, איין מינוט איך וויל דיר כאמור זאגן, אבער עץ חיים האט מען נישט אפגעפרעגט, ווייסט פארוואס מען האט נישט אפגעפרעגט? ווייל ס'איז נישט אפילו ווערט אפצופרעגן, משוגע. מ'קען נישט אפפרעגן עץ חיים, דאס נאו יעצט צו פרעגן. פארוואס? ווייל קודם דער עץ חיים פרעטענדס טו קאם פראם נאו ווער, דאס איז א שקר, עץ חיים ער פרעטענדט גראדע אויך נישט, ס'איז נישט אמת, גראדע פרעטענדט ער אויך, אליהו איז אויך א זאך, ביי די וועי אליהו איז א זאך, איין מינוט זאל אליהו קומען צו מיר, רעדסט א מעשה? וואס הייסט תורה מן השמים? לאמיר גיין צו שמים, אליהו איז, שטייט אין חומש, אין נצבים, אויב די תורה איז אין הימל דארף מען גיין אין הימל, גראדע א מזל אז ס'איז נישט אין הימל, שטייט אין פסוק.

ווער ס'גייט אדורך. זיכער זיכער ס'קומט צו פארענטפערן א געוויסע קשיא אף קאורס. זעהסט דאך אז אנדערע געוויסע פעלקער זענען צוגעקומען צו די זעלבע. אף קאורס אלל אף דיס טינגס ביי די וועי יעס טרו דאס איז אנאדער סיבה דאס וואס איך וויל זאגן איך וואלט געוואלט אנקומען ווער ס'לערנט כספרי למשל און נאכדעם לערנט ער אדער פארדעם לערנט ער געוויסע ספרים פון געוויסע אומות העולם.

אבער וואס וויל איך אנקומען ווען איך זאג דאס? יעצט רוב מענטשן ווען מען זאגט זיי דאס מיינען זיי אה, אזוי ווי מען זאגט וועגן די רמב ם, אה, ס'האט זיי זיין געלערנט זיי זענען גוים, דו האסט אפגעפרעגט קיין וואס דו ווילסט ס'קומען פון די גוים, שוין געפרעגט פארקערט, דאס איז יעצט געמאכט מאכן סענס, אויב אויב וואס גייט מיך אן אז ער איז א גוי, אויב ס'געווען א מענטש, יא ביי די וועי יענע גוים האבן אויך געזאגט ס'איז רוח הקודש, פשוט זאלסט וויסן. גילי אליהו. א גילי איך ווייס וועם, וואס איז א חילוק? זיי לערנען פלטינוס ער זאגט מפורש ער געהאט גילי פון איין סוף, יעצט, און, גילי, פלטינוס, און און. עס איז קלאר און פלעטו האט טאקע פריער זיך געזאגט אז דארט האט א נביא א דעמאן וואס זאגט אים. אז אידן האבן זיי מגלה געווען. קען אלס זיין א איד וואס האט אים געזאגט, ס'גייט מיך נישט אן, איך בין נישט אינטערעסירט אין די פאליטיק פון צווישן אידן און גריכן, דאס איז נישט מיין זאך דא, סתם פאליטיק, אידן גאו אידן, גאו גריקס, וואס איז א חילוק? עס איז בעיבי'ש, דאס דאך וויל איך אנקומען, און פארקערט, אקעי ספרים, סאם פיפל אר בעיבי'ש ליידער, וואס זאל איך טון, זענען אלעמאל געווען בעיבי'שע מענטשן.

וואס איך וויל ווייזן איז אז ס'דא א וועג, און דאס איז דאך איין זאך וואס דא האבן געוויסע פילאזאפן, ביידע געוויסע מקובלים אויך, אגעין די רמק און ס'דא א גאנצע מסורה פון מקובלים וואס גייען נישט מיט דעם וועג, כ'ווייס נישט צו דער אריז ל אליינס זאגט דאס, סתם פארשידענע מפרשים וואס זאגן דאס, רוב מקובלים, אטליסט אגעין איך בין נישט דן לכף זכות יעדעם איינעם, איך מיין אז רוב מקובלים האלטן אז מ'דארף יא גיין בדרך.

קודם געווען שבירת הכלים, די אלע זאכן, גארנישט איז נישט, אפילו די אפילו, אפילו די אצילת אליינס איז נישט געבוירן אזוי. בוירן דיס וועי? נאט טרו. נאר לעידי גאגא איז בוירן דיס וועי. קיינער אנדערש איז בוירן דיס וועי. אקעי? שוין. קיצור. קום הער. די, קיינער ווערט נישט געבוירן אזוי. און אוודאי, אוודאי איז עס, איך זאג נישט אז ס'איז, אז אוודאי און זיי האבן נישט קיין צייט צו דורכגיין אלעס, ביזדערווייל גלייבן זיי וואס יענער האט געזאגט, איך פארשטיי, געשמאק איז נישט דאס, און אוודאי יעדע זאך, אזוי ווי ער זאגט צו סייענס, ביי די וועי סייענס האט א גרויסע חסרון אז מען לערנט עס נישט אויס אזוי, איינע פון די גרויסע חסרונות לדעתי פון די היינטיגע סייענס איז אז מען זאגט נישט ווי אזוי מען איז אנגעקומען דארט, אבער איין מעלה איז אז מען זאגט אז קלערלי מען קען אנקומען. שוין, סאו עס האט מען שוין אביסל אביסל אבער למעשה רוב מענטשן וואס לערנען, און אטליסט ווען דו גייסט אין חדר און ביז אפשר ביז דו קומסט אן צו ממש צו זייער פאוסט דאק לעוועלס איך ווייס וואס, ווייסט נישט וויאזוי מען קומט אן, ער פרובירט נישט אפילו כמעט וויאזוי אנצוקומען. אין א געוויסע סענס איז א גרויסע פראבלעם ווייל עס פעלט א גרויסע עס פעלט די נקודה אז צו צו.

קען זיין איך בין נישט גענוג א גרויסע צדיק, אקעי, איז נישט, איך ווער א צדיק ביזדערווייל. און מעיבי אר מעיבי איי טינק היז ראנג, באט איך זאג איך וויל צוריק קעמפן צו אים און געגאנגען, סאו ס'איז זייער זייער פאני, ס'איז זייער אבסורד צו מיך צו זאגן אז מורה נבוכים האט מען אפגעפרעגט עץ חיים האט מען נישט אפגעפרעגט, ביי די וועי עני עניטינג ריעל טו דו וויט ריעליטי וואס שטייט אין עץ חיים איז אויך אפגעפרעגט פונקט אזוי פונקט אזוי ווי מורה נבוכים איז אפגעפרעגט, נישט נאר דעם, נאר עץ חיים מאר אר לעס עסומס אלל די ריעליטיס דעט סעי אין מורה נבוכים, אבער.

אין שער וואטעווער איט סעז. די די וואס האב איך געוואלט זאגן? אה סאו יעצט יעצט וואס איך וויל זאגן איז אזוי, אז אויב אין הכי נמי מען גייט דאך טאקע לערנען זאכן אן וויסן יעדע יעדע פרט פון יעדע סטעפ דאס איז דער פאקט איך קען דאך נישט אבער אויב מען גייט דאך דאס טון דאך שוין ענדערש אטליסט אזוי פונקט אזוי גוט אטליסט איטס אטליסט דזשאסט עז גוד צו לערנען די מענטשן. זיי האבן דאך יא געהאט די זאך צו מאכן קלאר זאכן, און דאס איז איינע פון די גרויסע זאכן פון די פון די ראשונים, אזעלכע מענטשן, זיי האבן יא געווען, און זיי האבן געהאט די מידה טובה, נישט אלע פון זיי, אבער די מענטשן וואס אונז לערנען, האבן זייער שטארק געהאט די מידה טובה פון קלאר מאכן, זיך קלאר צו מאכן, און נישט נישט צו צומישן, און נישט זאגן די טשולנט וואס איז געווארן, אן זאגן וויאזוי מען טרעפט בונדלעך, און וויאזוי מען טרעפט פלייש, און אזוי ווייטער. און דערפאר, הגם כ'ווייס נישט אויב די פראצענט פון זאכן וואס מ'האט מיר אפגעפרעגט איז בכלל מער פון די פראצענט פון זאכן אין עץ חיים, איך בין בכלל מסופק מפקפק מאוד, אבער אפילו אויב יא, איז אלעס, אונז דארפן דאך אביסל האבן א בליק פון ווי אזוי זאכן זענען אנגעקומען, און אפילו סייענס ביי די וועי, אויב מ'לערנט די פריערדיגע, וואס מ'היינט רופט היינט פעיק סייענס, פארשטייט מען אסאך בעסער פון ווי אזוי קומען איידיעס. ווייל איידיעס זענען אויך נישט געקומען יש מאין, גארנישט קיין יש מאין, ס'האט אלס ערגעץ אנגעהויבן דא, א מענטש האט ערגעץ אנגעהויבן, קודם געטראכט און נאכדעם, און אסאך זאכן קען זיין ווייל איז א כאילו במקרה, ס'הייסט אויב מ'וויל, מ'קען נישט די גאנצע סטארי פארוואס מ'האט אזוי געטראכט אזוי געטראכט, וועט מען נישט אנקומען, דאס, זיי האבן נאך א פאלשע בליק די. פון מאדערן סייענס כאילו ס'איז אבדזשעקטיוו, ס'כאילו מ'האט אלע קאנצעפטס זענען געקומען פון סטרעיט פון קוקן, ס'איז נישטא אזא זאך, יעדער איינער וואס לערנט אביסל ווייסט נישטא אזא זאך, ס'האט זיך אלץ געבויט גג על גג און אוודאי ווער ס'פארשטייט קלאר און בפרט אויב מ'וויל וויסן די פילאסאפיע דערפון נישט נאר סתם וויאזוי צו מאכן א קאר, מ'וויל וויסן די די קאנצעפטס דערפון דארף מען טון דאס און דאס איז די גרויסע מעלה און די גרויסע סורפרייז פון די פריערדיגע ספרים, ס'איז ממש א סורפרייז איף יו אלרעדי יוזט טו חסידישע ספרים סטייל ספרים וואס זאגן סתם זאכן זיי. עקספעקט נישט קיין מינוט זאלסט טרייען אויספיגערן פארוואס ער זאגט עס און ווי עס איז אנגעקומען דא. יו לערן די פריערדיגע די רמב"ם און מענטשן אזוי ווי דעם און זעסט ער איז ממש מסביר ברחל בתך הקטנה יעדע זאך. יעצט אוואדע דו ביסט דאך א מאדערנע חכם סאו דו זאגסט אה דאס שטימט נישט דאס איז סתם אבי געזאגט אקעי באט וואט עטליסט דו קענסט עס זאגן רבונו של עולם דער צווייטער האט דיך געט דיך נישט אפילו די די די כלי ווי צו זאגן אז שולדיגסט די ראיה מאכט נישט קיין סענס ווייל ער האט נישט קיין אפילו קיין ראיה ער זאגט סתם זאכן אדער גלייבט מען נישט. ס'איז נישט געמאכט פאר קיינעם נישט. און ס'איז מורה נבוכים איז ספעציעל געמאכט פאר די מענטשן. נישט נאר מורה נבוכים, אלע ראשונים, כמעט אלע פון זיי, נישט אלע, אפאר מקובלים נישט, אבער כמעט אלע פון זיי, עטליסט דער נגלה, זעסט דאך דאס, ער זאגט, ער זאגט פון ווי ער איז געקומען, איז דאך זייער א וויכטיגע זאך, ער זאגט דאך פון ווי ער איז געקומען, ער זאגט דאך פארוואס ער איז אנגעקומען צו ווי ער איז אנגעקומען. ס'איז געווען אפאר מקובלים וואס האבן אנגעהויבן די זאך פון פון זאגן זאכן אן זאגן ווי זיי זענען געקומען, איך ווייס ווער, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין. די דרשות? ניין, ניין, אסאך פארדעם. אבער אבער אבער באופן כללי דאס איז געווען די מנהג, און ס'איז אזא אזא ריפרעשינג מנהג קעגן די היינטיגע מנהג, און אויב ס'איז דא זאכן וואס איז אפגעפרעגט איז נאך זיס, עטליסט עטליסט וועט מען וויסן אז עס איז אפגעפרעגט גלייך, אדער אדער מער נישט, גראדע רוב זאכן וואס מ'מיינט ס'איז אפגעפרעגט איז נישט אזוי פשוט, אבער אבער. רמז אין ערלה תורה שרייבט. על כל פנים.

יא דער אנדערער האט דאך דאס געזאגט אבער מ'וויל צופיל מ'זאל גלייבן אדער יא אדער ניין מ'קען מ'קען ווען ווי מ'קומט אן שוין עניוועיס כ'האב געוואלט ממשיך זיין די גאנצע זאך אבער נעקסט טיים אדער וועט מען זאגן עפעס אנדערש נעקסט טיים אבער דעטס דעטס בעסיקלי ווער איי עם. אלץ הקדמה עס איז לייק די נעקסטע זאך דאס איז א הקדמה צו דאס איז א הקדמה.